מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף סמך ה' עמוד ב'. האבן געלערנט אין די גמרא אז שיטת רבי יהודה איז געווען, מען האט גענומען א כלי שרת און מען האט אויפגעכאפט פון די ערד אביסל בלוט און מיט דעם האט מען געגאנגען שפריצן אויפן מזבח. פארוואס? האט רבי יהודה געזאגט אזוי, כ'האב מורא וויבאלד ס'דא אזוי סאך קרבנות וואס מען דארף מקריב זיין, קען אמאל זיין אז איינע פון די כלים וועלן זיך אויסגיסן נאכדעם וואס מען האט מקבל געווען דעם בלוט און מען האט עס קיינמאל נישט געשפריצט אויפן מזבח. עס קומט אויס אז דו עסט קומען קרבן פסח עסן די נאכט פון די סדר, קומט אויס דו האסט געגעסן א זאך וואס איז בכלל נישט קיין קרבן, דיין בלוט איז קיינמאל נישט געווארן געשפריצט. וועגן דעם זאגט רבי יהודה, וואס מען האט געטון איז, מען האט צוגעשטאפט די עזרה, כדי די בלוט זאל נישט קענען ארויסקומען, מען האט עס צוגעשטאפט פון ביידע זייטן, פשט איז אז נייע וואסער וואס נארמאל האט גערייניגט די עזרה זאל נישט אריינקומען, מען האט אויך צוגעשטאפט די עזרה ביים סוף אז די בלוט זאל נישט ארויספליסן. ביים סוף טאג האט מען גענומען א כלי שרת, מען האט זיך אויפגעכאפט בלוט און געגאנגען שפריצן אויפן מזבח, אז על כל צרה שלא תבוא, אז טאמער איינס האט זיך אויסגעגאסן, עט דאס זיין זיין הזאה, און ווען ער וועט קומען עסן קרבן פסח ביי די סדר, מיט דעם האט ער יוצא געווען. מיט דעם לאמיר אנהייבן די גמרא דריי שורות פון אויבן, דף סמך ה' עמוד ב'. תניא, אמר להן רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט צו חכמים, לדבריכם למה פוקקין את העזרה, לפי ענק, פארוואס שטאפט מען אן די עזרה, פשט איז מען מאכט צו פון ביידע זייטן אז די בלוט זאל נישט קענען ארויספליסן. זאגט ער בשלמא לפי מיך, איך האב דעם מסביר געווען, וויבאלד איך וויל מאכן זיכער אז יעדע איינער האט א זריקה, קען אמאל זיין איינעמס כלי עט זיך ארויסגיסן נאכדעם וואס מען האט מקבל געווען דעם בלוט, מאכט מען זיכער, אלס פשוט אלס סעיפטי, גייט מען שפעטער אויפכאפן פון די ערד, און גיין שפריצן פון דעם, אבער כדי יעדעמס בלוט זאל זיין דא אויסגעמישט דא אינעווייניג, האט מען אפגעהאקט די עזרה, פשט איז אז די וואסער זאל נישט אריין זאל נישט אריין קומען און די בלוט זאל נישט ארויס פליסן. אבער פרעגט ער לפי ענק חכמים, וואס ענק האבן דאך געזאגט אז דאס געפעלט ענק נישט, צו גיין נעמען פון די ערד און אזא מאכן אזא סארט זריקה, וואס אין די משנה שטייט ס'איז געווען שלא על פי חכמים, פשט חכמים האבן נישט הנאה געהאט דערפון, פרעגט ער זיי, לפי ענק פארוואס האט מען אנגעשטאפט די עזרה אז די בלוט זאל נישט ארויסגיין? אמרו לו האבן זיי געזאגט צו אים, שבח הוא לבני אהרן שילכו עד ארכובותיהם בדם, ס'איז א שבח, אלס חביבות המצוות, מ'האט געוואלט ווייזן די ליבשאפט צו די מצוה פון קרבן פסח, איז האט מען אנגעשטאפט, מ'האט פארשטאפט די לאך פון די עזרה די בלוט זאל נישט ארויספליסן, און די כהנים זאלן זיך דרייען ביז ביז אין די קני ארויף, און זאלן זיך דרייען אין די בלוט, אלס חביבות המצוה, אלס צו ווייזן די ליבשאפט צו די מצוה פון ברענגן קרבן פסח. פרעגט די גמרא, איין מינוט, והא קא חייץ? אבער למעשה, ס'איז דאך א מח א חציצה, די הלכה איז דאך די כהן מוז גיין אן א שיך, אן קיין זאקן, אן קיין גארנישט, ווייל ס'טאר נישט זיין א חציצה צווישן זיין פיס מיט די ערד פון די עזרה. איז אויב ליגט דארטן פול מיט בלוט, אויב אזוי קומט דאך אויס אז ס'דא א חציצה דא. זאגט די גמרא ניין, לח איז דאס נישט קיין פראבלעם ווייל ס'איז לח, און לח אינו חוצץ. דאס איז א ווייכע זאך, א ליקוויד, דאס קען נישט זיין קיין חציצה, כדתניא אזוי ווי אונז האבן געלערנט, הדם, בלוט, והדיו, טינט, והחלב, והדבש, יבשים, חוצצין, דא רעדט מען דארט לגבי טבילה, אויב ס'איז יבש, ס'איז שוין אויסגעטריקנט דעמאלטס איז עס א חציצה, אבער לחין אויב ס'איז נאך ווייך, ס'איז נאך ליקוויד, אין חוצצין איז דאס נישט קיין חציצה. זאגן חכמים, אלס חביבות המצוה, פאר דעם האט מען דאס געטון. פרעגט די גמרא, איין מינוט, והא קא מתווסי מאנייהו, די קליידער וועלן דאך ווערן שמוציג, אויב זאגסטו מיר אז סתם דא האט מען געהאלטן די בלוט אלס חביבות המצוה, וואס מיט די קליידער ווערן שמוציג, ותנן אונז האבן דאך געלערנט, היו בגדיו מטושטשין, טאמער די קליידער זענען שמוציג געווארן, ועבד עבודתו ווען די כהן מאכט נאך אלץ זיין עבודה, פסולה איז עס פסול. איז פרעגט ער אזוי, די גמרא האט פארשטאנען אז רבי יהודה אליינס האט שוין געוואוסט דעם תירוץ, רבי יהודה זאגט לפי מיך, מ'האט געמאכט פלעטפארמס, מ'איז געשטאנען אויף דעם, כדי צו זיכער מאכן אז די כהנים ווערן נישט שמוציג. נאר לפי ענק חכמים. און וואס דו האסט גע'טענה'ט אז די גאנצע זאך איז אלס דביקות המצוה, אלס חביבות המצוה, פשט מ'זאל זיך דרייען אינעווייניג אינעם בלוט, אויב אזוי יעצט האב איך א נייע פראבלעם, וואס מיט די קליידער? די קליידער מעגן דאך נישט ווערן שמוציג. וכי תימא וועסטו זאגן אז וואס, דמדלי להו למאנייהו, זיי האבן עס ארויפגעראלט, פשט איז, דארטן האבן זיי זיך געדרייעט האבן אביסל אויפגעהויבן די קליידער כדי זיי זאלן נישט ווערן שמוציג, דעם זאגט די גמרא ס'קען נישט זיין, והתניא אונז האבן געלערנט מדו בד, אין די תורה שטייט מדו בד, ולבש הכהן מדו בד, לערן איך פון דעם, מדו, כמידתו, עס מוז זיין ממש אזוי ווי זיין סייז, שלא יחסר ולא יותיר, עס זאל נישט זיין צופיל, און עס זאל נישט צו קורץ, אז עס מוז זיין ממש, עס מוז אנקומען ביז צו די ערד. מיט דעם וואס מען האט אנגעטון די גארטל האט זיך עס אביסל אויפגעהויבן, אבער עס מוז זיין ממש מידתו, דו קענסט נישט האבן לענגער און דו קענסט נישט האבן קערצער, איז איך קען נישט גיין פשוט ראלן אפ מיינע קליידער, וויבאלד ס'איז דא בלוט דא און אזוי זאלסטו אויך אכטונג געבן אז ס'זאל נישט ווערן שמוציג, די קליידער האבן א שיעור, זיי מוזן אנקומען ביז צו די ערד, מיט דעם וואס מען האט אנגעטון די גארטל האט זיך עס אביסל אויפגעהויבן, און דאס מוז זיין די קליידער פון יעדעם כהן, דאס מוז זיין די מידה פון יעדעמ'ס קלייד, איז קען איך נישט זאגן סתם האט ער עס ארויפגעראלט. איז פרעגט ער ווייטער, ווי אזוי קענסטו מיר זאגן אז מען האט עס געמאכט אלס חביבות המצוה און מען איז געגאנגען אין די בלוט, וואס מיט די קליידער, זיי גייען דאך ווערן שמוציג? ענטפערט די גמרא, בהולכת איברים לכבש, ווען איז דאס געווען, דאס איז נאר געווען ווען מען האט גענומען די איברים ארויף צו די כבש, נאר דעמאלס וויבאלד דלאו עבודה היא, וויבאלד דאס איז נישט קיין עבודה, איז דארטן האט מען נישט מורא געהאט אז די קליידער זאלן ווערן שמוציג, טאקע מען האט עס נישט אויפגערולט אבער עס האט נישט קיין פראבלעם ווייל דאס איז נישט קיין עבודה און דווקא דארטן האט מען זיך געדרייט אין די בלוט. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט ולא וועסטו זאגן הולכת איברים נעמען די איברים פון די קרבן פסח עס ארויפלייגן אין מזבח דאס איז נישט קיין חלק פון די עבודה כ'פארשטיי נישט והא מדבעי כהונה וויבאלד כ'דארף דאך האבן א כהן וואס זאל ארויפנעמען די זאכן צו די מזבח עבודה היא זעה איך דאך אז ס'איז א עבודה וואלט עס נישט געווען קיין עבודה, קען עס דאך א ישראל אויך מאכן, פארוואס איז די הלכה אז דווקא די כהן מוז ארויפנעמען די אימורים אויפן מזבח, אלא מאי, קלאר ס'איז אן עבודה. איז וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז ווען האבן זיי זיך געדרייט אין די בלוט דאס איז געווען בשעת מ'האט ארויפגענומען די אימורים אויפן מזבח, איין מינוט דאס איז א עבודה, אויב ס'איז אן עבודה מוזן זיי אכטונג געבן אויף זייער קליידער מוז אלעס זיין ריין. דתניא איז אזוי ווי אונז האבן געלערנט, והקריב הכהן את כל המזבחה, זו הולכת איברים לכבש, זע איך דאך קלאר אז דאס ארויפנעמען די איברים אויפן מזבח דאס איז קלאר געווען א עבודה, דאס איז זיכער געווען א חלק פון די כהנים'ס דזשאב. נאר וואס זאגט די גמרא ווייסט וואס ביסט גערעכט, אלא בהולכת עצים למערכה, מען רעדט דא ווען ס'האט זיך אויסגעפעלט צו לייגן נאך העלצער אויפן מערכה, אויפן מזבח ארויף צו לייגן נאך העלצער, פשוט אז ס'זאל בעסער פלאמען דארט און פלאקערן ס'זאל זאל זיין א גוטע פייער, דעמאלס איז געזאגט געווארן אז די כהנים האבן זיך געדרייט אין די בלוט, דלאו עבודה היא, ווייל דאס איז נישט קיין עבודה. פרעגט די גמרא, איין מינוט, בהולכת איברים לכבש, דאס איז זייער פיין, אבער וואס איז למעשה בהולכת איברים לכבש, און בהולכת דם מיהא היכי אזלי? אויב זאגסטו מיר אז זיי האבן זיך געדרייט אין דעם בלוט, למעשה סוף פסוק, אפילו דו וועסט זאגן אז זיי האבן זיך געדרייט אין די בלוט ווען זיי האבן אויפגעלייגט אויפן מזבח די נייע העלצער, אבער למעשה ווי אזוי האבן זיי גע'שחט'ן? ווי אזוי האבן זיי געמאכט דארטן ארויפגענומען די אלע זאכן די איברים ארויפגעלייגט אויפן מזבח? ס'איז דאך אלעס געווען פיל מיט בלוט דארטן. איז ווי אזוי אפילו לאמיר זאגן אז דו פארשטייסט אז ווען זיי זענען געגאנגען אין די בלוט אלס חביבות המצוה דאס איז נאר געווען ווען מ'האט צוגעלייגט העלצער אויפן מזבח אבער למעשה בשעת'ן עבודה ווען זיי האבן יא געדארפט שעכטן ווען זיי האבן געדארפט מאכן די זריקה זיי האבן געדארפט ארויפלייגן די איברים אויפן מזבח ווי אזוי האבן זיי דעמאלטס געמאכט? ס'איז דאך אלעס געווען פיל מיט בלוט. דו זאגסט דאך מען האט געהאלטן די בלוט פשוט זאלן קענען גיין אין דעם. אויף דעם זאגט די גמרא, דמסגי אאיצטבי, מען האט געמאכט דארטן איצטבעס, מען האט געמאכט אזעלכע פלעטפארמס, וואס אויף דעם זענען זיי געשטאנען, זענען זיי געשטאנען אויף דעם, האט מען געמאכט זיכער זיי שעכטן אויף דעם, זיי האבן געמאכט אלע עבודות אויף דעם, וויבאלד ס'איז געמאכט געווארן פון שטיין איז דאס א חלק פון די עזרה, קומט אויס אז בשעת זיי האבן געמאכט די עבודה, דעמאלס אוודאי זענען זיי נישט געווען אין די בלוט, זיי האבן זיכער געמאכט אז אלעס בלייבט ריין, נאר שפעטער נאכדעם וואס מ'האט שוין געענדיגט, מ'האט נאר צוגעלייגט נייע זאכן נייע העלצער אויפן מזבח, דעמאלטס האט מען זיך געדרייט אין די בלוט פשוט אלס חביבות המצוות. זאגט די גמרא ווייטער, געשטאנען די משנה כיצד תולין ומפשיטין, וכו', קרעו והוציא את אימוריו, האט מען געזאגט אז מ'האט אויפגעריסן די קרבן פסח אינמיטן, מ'האט ארויסגענומען די אימורים, נתנם במגיס, מ'האט עס אריינגעלייגט אין א כלי להקטירם אום זיי צו פארברענען. איז פרעגט די גמרא, אטו הוא גופיה הוה מקטר להו? די אברים וואס מען געדארפט פארברענען זענען דא זעט מען אויפן בילד, איז פון דא איז משמע אז דער איד אליינס האט גענומען די אברים און ער האט עס אליינס פארברענט, דאס איז די לשון פון די משנה, קרעו, והוציא את אימוריו, נתנו במגיס מען האט עס אריין געלייגט אין א כלי, להקטירם זיי צו פארברענען. סאונדס לייק דער ישראל אליינס וואס ער האט געטון די גאנצע אויפרייסן וואס איז דאך אלעס געווען קדשים קלים, די כהן האט נישט באקומען קיין חלק פון דעם, איז ער געגאנגען שפעטער מיט דעם און ער האט עס גענומען און עס ארויף גענומען אויפן מזבח. פרעגט די גמרא, אטו הוא גופיה הוה מקטר להו, וואס ער אליינס די ישראל איז ארויף געגאנגען אויף מזבח, ער איז עס געגאנגען פארברענען? זאגט גמרא ניין, אימא להקטירן על גבי המזבח, נישט זאגן אז זיי האבן עס אליינס פארברענט, אוודאי נישט, ס'איז זיין עבודה, דאס איז א חלק פון דעם כהן וואס ער דארף טון, נאר מ'האט עס אריינגעלייגט אין א כלי, צוגעגרייט כדי די כהן זאל עס קענען ארויפנעמען אויף מזבח און גיין פארברענען. זאגט די גמרא ווייטער יצא כת ראשונה איז די ערשטע כת ארויסגעגאנגען און געזאגט די נעקסטע כת זאל אריינקומען ס'האט זיך איבערגע'חזר'ט די גאנצע זאך נאכאמאל זאגט די גמרא תנא כל אחד ואחד נותן פסחו בעורו יעדע איינער ווען ער האט זיך אהיימגענומען זיין זיין בהמה האט ער עס אריינגעלייגט צוריק אין די עור ומפשיל לאחוריו האט עס געלייגט אויף זיין רוקן אזוי ווייל ס'דא א פראבלעם פון הסח הדעת יעדע זאך וואס איז הקדש טאר זיך נישט מסיח דעת זיין דערפון, איז האב איך מורא דו גייסט יעצט אהיים גיין מיט א שעפעלע אויף דיין רוקן צו גיין בראטן קרבן פסח וועסט דיך מסיח דעת זיין, אויף דעם זאגט די גמרא תנא כל אחד נותן פסחו בעורו, מ'האט עס אריין געלייגט צוריק אין די עור כאילו עס איז דאס געווען כאילו די זעקל, ומפשיל לאחוריו עס געלייגט אויף זיין רוקן, און אזוי האט מען עס אהיים גענומען. אמר רב עיליש, זאגט רב עיליש, טייעות, דאס איז כאילו אזוי ווי די ישמעאלישע זיי די סוחרים, וואס זיי האבן אויך געטון, זיי האבן געטראגן זייערע זאכן אויפן אקסל, און עס אריינגעלייגט אין א זעקל, און אזוי האט מען עס מיטגענומען. מיט דעם האבן מיר געענדיגט דעם פיפטן פרק פון די מסכתא, הדרן עלך תמיד נשחט. איז לאמיר יעצט אנהייבן דעם זעקסטן פרק פון די מסכתא. האט מען שוין געלערנט אין די פריערדיגע משנה אז קרבן פסח, אזוי ווי מען האט עס מקריב געווען אין די וואכן, האט מען געטון די זעלבע זאך אויף שבת. דאס הייסט אז אויב ערב פסח איז געפאלן אויף שבת, כמעשהו בחול, כך מעשהו בשבת. מען האט זיך געפירט די זעלבע זאכן. איז די משנה גייט יעצט אריין דא אין די פרטים, און זאגן ס'דא חלקים וואס דאס האט נישט געברענט צו מאכן אויף שבת, האט מען געווארט דאס צו טון מוצאי שבת. זאגט די משנה, אלו דברים בפסח דוחין את השבת, די זאכן זענען דוחה דעם שבת. וואס איז דאס? שחיטתו, גיין שעכטן דעם קרבן, הגם בעצם איז דא א איסור דאורייתא צו גיין מאכן שחיטה, ס'איז אב מלאכה, האט מען דאס יא געמעגט מאכן. די זעלבע זאך איז אויך זריקת דמו, גיין שפריצן די בלוט, הגם דו ביסט מתקן, אדער ווי תוס' לערנט אז מ'האט פשוט געשריבן אגב שחיטה מעג מען דאס אויך מאכן. ומיחוי קרביו. מען האט אויסגערייניגט אינעווייניג די קישקעס, דאס הייסט מען האט ארויסגענומען די אלע שמוץ וואס ליגט אינעווייניג אין די קרביו, והקטרת חלביו, און שפעטער גיין פארברענען די חלביו אויפן מזבח, דאס איז זאכן וואס מען האט געטון. דאס הייסט דאס זענען אלע זאכן וואס איך האב נישט קיין ברירה איך מוז זיי מאכן יעצט אויף יום טוב, אויב אזוי איז עס דוחה שבת. אבל צלייתו, אבער גייען יעצט בראטן דעם קרבן פסח, והדחת קרביו, אבער די אויסוואשן די קרביו, אינן דוחין את השבת, דאס זענען זאכן וואס איך מוז נישט מאכן די מינוט, איך קען עס מאכן מוצאי שבת אויך, וויאזוי האט מען געזאגט, אינן דוחין את השבת און ווארט אויף דעם פאר מוצאי שבת. הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום, גיין שלעפן די בהמה צו מקריב זיין, אדער צו עס ברענגען פון חוץ לתחום, וחתיכת יבלתו אראפצושניידן א מום, א ווארט, אין דוחין את השבת, די זאכן זענען נישט דוחה את השבת, ווייל דאס איז זאכן וואס דו וואלטסט געדארפט מאכן פאר שבת. רבי אליעזר אומר רבי אליעזר זאגט ניין, דוחין, איך קריג זיך, און ער זאגט ניין, די זאכן זענען אויך דוחין דעם שבת. אמר רבי אליעזר, און רבי אליעזר איז מסביר אזוי, און ער זאגט אזוי, והלא דין הוא, דו ווייסט פארוואס איך האלט, אז אפילו די זאכן וואס זענען איסור דרבנן, וואס דו וואלטסט געקענט באמת מאכן פון פאר שבת, און דו האסט עס נישט געמאכט, נאך אלץ מעגסטו עס יעצט מאכן, ווייל איך וועל דיר זאגן והלא דין הוא, ס'איז א קל וחומר. ער מאכט אזוי, ומה אם שחיטה, שהיא משום מלאכה, מה דאך שחיטה, וואס איז א איסור דאורייתא, און האסטו מיר געזאגט ס'איז דוחה את השבת, אלו שהן משום שבות, די וואס זענען אלע נאר איסורי דרבנן, לא ידחו את השבת, זאלן זיי נישט דוחה זיין דעם שבת. טענה'ט ער, מה דאך איסור דאורייתא מעג איך עובר זיין? מה דאך איך קען גיין מאכן א שחיטה וואס דאס איז ממש א אב מלאכה? זאג איך דיר, שבת איז דוחה, קרבן פסח איז דוחה דעם שבת און דו מעגסט יעצט גיין מקריב זיין דיין קרבן פסח. טענה'ט ער, אוואדע און אוואדע, אז דו האסט פשוט דא א דרבנן, דו ווילסט עובר זיין, פשוט שלעפן די בהמה, אדער אריינברענגען חוץ לתחום, אדער אראפנעמען א יבלתו, אוואדע דאס איז א זאך וואס דו מעגסט טון. אמר לו רבי יהושע, זאגט אים רבי יהושע, יום טוב יוכיח, איך וועל אפפרעגן דיין קל וחומר, ווייל דו קוק אויף יום טוב, שהתיר בו משום מלאכה, מ'האט מתיר געווען אויף יום טוב, דו מעגסט קאכן, דו מעגסט שעכטן, ס'איז א איסור דאורייתא, נאכאלץ מעגסט עס טון, אבער ואסור בו משום שבות, אבער אויף צו מאכן א שבות, דאס טאר איך נישט טון, דו מעגסט נישט ברענגען א זאך חוץ לתחום וויבאלד דו ווילסט עס גיין עסן, דאס הייסט דרבנן'ס בלייבן אסור און דאורייתא'ס זענען מותר. דו האסט געוואלט מאכן א קל וחומר, מה דאך איסור דאורייתא מעג איך, איז אוואדע מעג איך מאכן דרבנן, דער תירוץ איז ניין, קוק ביי יום טוב, איסורי דאורייתא מעג איך מאכן, דרבנן'ס מעג איך נישט מאכן, קאכן, גיין מאכן שחיטה דאס מעג איך מאכן, איסורי דרבנן ווי למשל ברענגען מחוץ לתחום מעג איך נישט מאכן, זעהסטו פון דא אז דאורייתא מעג איך אמאל יא מאכן, און אז דרבנן מעג איך נישט מאכן, איז דיין קל וחומר נישט קיין גוטן קל וחומר. אמר לו ר' אליעזר, זאגט אים ר' אליעזר, מה זה יהושע? וואס טענה'סטו יהושע? מה ראיה? וואס קיין ראיה איז רשות למצוה? דארטן רעדט זיך עס ביי יום טוב, דער מענטש ער וויל עפעס גיין עסן, ער וויל עפעס גיין קאכן, איז נישט דא קיין חיוב אויף דעם מיט א מצוה עס צו גיין מאכן, פארשטיי איך וויבאלד ס'איז אוכל נפש, אז דאורייתא האט מען מתיר געווען לצורך אוכל נפש. אבער גיין ברענגן חוץ לתחום, רבנן האבן געזאגט ניין דאס איז אסור, אפילו ווען דו ווילסט עס האבן פאר דיך צו עסן, אבער דארטן איז פשוט רשות ווייל דו ווילסט יעצט גיין עסן, ווייל איך האב א חשק יעצט צו עפעס ברענגן חוץ לתחום, אויף דעם זאגן רבנן ניין טארסט נישט טון. אבער דא איז דאך א חיוב, דא ווען איך גיי נישט ברענגען מיין קרבן, אז איך ברענג עס נישט מחוץ לתחום, קען איך נישט גיין ברענגען א קרבן פסח, קומט אויס מיט דעם וואס איך בין עובר דעם רבנן, קען איך יעצט גיין מאכן א מצוה וואס איז מצוה פון קרבן פסח? וואס איז די ארייסה? טענה'ט ער, ברענג נישט קיין ראיה פון יום טוב וואס איך זעה דארטן אז דאורייתא מעג איך יא מאכן און רבנן מעג איך נישט מאכן. ביסט גערעכט אז יום טוב איז טאקע אזוי, אבער דארטן איז אלעס נאר רשות, דא איז א מצוה, א דאורייתא, אויף א דאורייתא זאג איך דיר, מה דאך דאורייתא'ס ווי שחיטה פאלן אוועק, און איך זאג אז קרבן פסח איז עס דוחה. אוואדע דרבנן'ס איז אויך דוחה, קען איך עס ברענגן חוץ לתחום, איך קען עס שלעפן, איך קען אראפנעמען די יבלתו פון דעם, נישט קיין שום פראבלעם, אזוי טענה'ט רבי אליעזר. השיב רבי עקיבא ואמר, זאגט רבי עקיבא, איין מינוט, הזאה תוכיח, קוק אן א הזאה, לאמיר זאגן, א מענטש איז געווען טמא, ער האט זיך אנגערירט א מת, ווי אזוי גייט ער ווערן טהור? ער מוז שפריצן אויף זיך, האט מען געזאגט, דאס איז דאך באקאנט, האט ער פרה אדומה, יעצט פרה אדומה האט מען געדארפט שפריצן אפאר מאל, די זיבטע טאג, לאמיר זאגן יעצט די זיבטע טאג וואס מען דארף נאכאמאל שפריצן, זיבטע טאג איז געפאלן אויף שבת, איז יעצט שטייט דער איד, זיין זיבטע טאג פאלט אויף שבת, ערב פסח פאלט אויף שבת, דאס הייסט, קומט ער יעצט ערב פסח און מ'איז אים מזה מפרה אדומה וועט ער קענען היינט נאכט עסן קרבן פסח. איז די שאלה איז, מעג איך יעצט אויף שבת וואס פאלט אויף ערב פסח, מעג איך גיין שפריצן אויף אים פון פרה אדומה כדי ער זאל קענען עסן היינט ביינאכט קרבן פסח? די הלכה איז אז נישט. איז זאגט רבי עקיבא הזאה תוכיח שהיא משום מצוה, ס'איז דאך אויך א מצוה צו גיין עסן קרבן פסח, זיך יעצט גיין מטהר זיין לכבוד צו קענען עסן היינט נאכט קרבן פסח, ווייל ס'איז א מצוה, והיא משום שבות, און די גאנצע שפריצן אויף אים איז נאר איסור דרבנן אלס ער איז זיך מתקן. אבער נאכאלץ, ואינה דוחה את השבת, ס'איז נישט דוחה דעם שבת. אויב אזוי זאג איך דיר אף אתה, אל תתמה על אלו, גיי אים נישט צושטעלן, און זאג שחיטה מעג איך יא, און די דריי זאכן, שלעפן, אדער אריינברענגען חוץ לתחום, אדער אפנעמען יבלת מעג איך אויכעט אוודאי און אוודאי, שאף על פי שהן מצוה, והן משום שבות, לא ידחו את השבת. טענה'ט אים רבי עקיבא, ס'איז זייער שיין ווי דו רבי אליעזר זאגסט מען אפגעפרעגט פון יום טוב ווייל יום טוב איז נאר א מצוה, אבער זאגט רבי עקיבא איך זעה די זעלבע זאך ביי א זייער ענליכע דין וואס איז אויך א מצוה, איך זעה ביי פרה אדומה אויפן זיבעטע טאג וואס פאלט ערב פסח מ'מעג זיך נישט גיין שפריצן, הגם ס'איז א מצוה, הגם ס'איז נאר א דרבנן, איי זאג דיך מה דאך א דאורייתא איז עס דוחה, אוודאי איז עס אויך, איז מתיר. אוודאי איז עס אויך דוחה דרבנן, תירוץ איז ניין, דאורייתא איז עס יא דוחה, דרבנן איז נישט דוחה, זאגט רבי עקיבא, דיין גאנצע קל וחומר וואס דו רבי אליעזר ווילסט מאכן און זאגן מה דאך שחיטה מעג איך, אוודאי מעג איך אפנעמען יבלתו, אוודאי מעג איך אים ברענגען חוץ לתחום וואס דאס איז דאך נאר א דרבנן, תירוץ איז ניין, הזאה תוכיח. אויף דעם אמר לו ר' אליעזר, זאגט אים ר' אליעזר, ועליה אני דן, ביסט גערעכט, איך האב טאקע א פראבלעם מיטן דין, און אויף דעם זאג איך אויך די זעלבע זאך, ומה אם שחיטה שהיא משום מלאכה, אזוי ווי שחיטה וואס איז משום מלאכה, ס'איז א איסור דאורייתא דוחה את השבת, הזאה שהיא משום שבות, אינו דין שדוחה את השבת, און טענה'ט ר' אליעזר אין הכי נמי, דאס איז טאקע פאלש, אויב דער איד שטייט ערב פסח, ערב פסח און זיבעטע טאג ס'איז געפאלן אויף שבת, זאגט רבי אליעזר, מהקל וחומר קומט אויס אז איך מעג מזה זיין אויף אים, מה דאך איסור דאורייתא, צו גיין שעכטן די בהמה, וואס איז ממש איסור דאורייתא איז עס דוחה, אוודאי די הזאה וואס איז נאר דרבנן איז עס דוחה. אמר ליה רבי עקיבא, זאגט אים רבי עקיבא, או חילוף, באמת, לאמיר אנקוקן די גאנצע זאך פון די אנדערע זייט. דו ביסט דאך אנגעקומען צו דער קל וחומר ווייל דו האסט גע'טענה'ט אז שחיטה דאס מעג איך זיכער מאכן, מה דאך שחיטה וואס דאורייתא איז מותר, אוודאי דרבנן אויך, זאגט אים או חילוף, אפשר לאמיר אויסדרייען זאגן אזוי, ומה אם הזאה שהיא משום שבות, אזוי ווי די הזאה פון פרה אדומה וואס די גאנצע זאך איז נאר דרבנן, אינה דוחה את השבת נישט דוחה דעם שבת, שחיטה שהיא משום מלאכה, אינו דין שלא תדחה את השבת. טענה'ט ער אפשר אינגאנצן אנדערש, ווער זאגט דיך? דו קומסט מיר שרייען חי וקיים מה דאך שחיטה איז מותר, קל וחומר אנדערע זאכן זענען אויך מותר וואס זענען דרבנן, ווער זאגט שחיטה איז מותר? זאג אזא קל וחומר, מה דאך פרה אדומה מעג איך נישט גיין שפריצן, זעהסט דאך פון דעם אז אפילו דרבנן איז אסור, אויב אזוי אוואדע און אוואדע, שחיטה איז אויכעט אסור, און איך מעג נישט גיין שעכטן א קרבן פסח אויף שבת ווען ס'פאלט אויף ערב פסח, איז ווער זאגט דיר בכלל אז איך מעג מאכן שחיטה אויף שבת ווען א קרבן ווען ערב פסח פאלט אויף שבת? אמר לו ר' אליעזר, זאגט אים ר' אליעזר, עקיבא, עקרת מה שכתוב בתורה, דו קענסט נישט קומען טענה'ן אזא זאך, אפשר זאל איך נישט מעגן ברענגען א קרבן פסח און שעכטן עס אויף שבת וואס פאלט אויף ערב פסח, ווייל עקרת מה שכתוב בתורה, די תורה שטייט במועדו, די תורה זאגט אונז ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, לערן איך פון דעם, בין בחול, בין בשבת, און דאס איז א קלארען פסוק, איז טענה'ט רבי אליעזר אז איך מעג מאכן שחיטה, און איך מעג עובר זיין אויפן איסור דאורייתא פון שחיטה, דאס איז קלאר, אויף דעם לית מאן דפליג, די תורה זאגט אונז במועדו, צו זאגן אז קרבן פסח איז צו שעכטן צו עס פאלט זונטאג, מאנטאג, דינסטאג אדער שבת, דאס איז דיין חיוב. פון דעם זאגט רבי אליעזר, מה דאך ס'איז דוחה דאורייתא, אוודאי ס'זאל אויך דוחה זיין א דרבנן אויכעט. אמר לו, האט ער אים געזאגט, זאגט ער אים אזוי, אמר לו רבי עקי, אמר לו, רבי, הבא לי מועד לאלו, כמועד לשחיטה. זאגט אים רבי עקיבא צו רבי אליעזר, איך הער דיין טענה, אבער לאמיר דא אמאל א מינוט אריינטראכטן, הבא לי מועד לאלו, כמועד לשחיטה, ביי שחיטה פארשטייסטו ס'איז נישטא קיין צייט, כ'קען עס נישט מאכן פארדעם און כ'קען עס נישט מאכן נאכדעם, די תורה זאגט דיר ווען זאלסטו גיין שעכטן דעם קרבן, זאלסט עס גיין שעכטן אויף ערב פסח, יעצט קען איך נישט גיין י ג ניסן ערב שבת און גיין שעכטן דעם קרבן, די תורה זאגט מיר ווען עס צו טון, אז די תורה זאגט דיר קלאר דו מוזט עס ברענגען ערב שבת, אז דו מוזט עס ברענגען ערב פסח, אז ס'פאלט אויף שבת דארף איך עס אויך שעכטן, ווייל די תורה גיבט דיר א ספעסיפיק צייט. מה שאין כן, גיין עס ברענגען חוץ לתחום, גיין עס ברענגען פשוט שלעפן אויף דיינע אקסלן, אדער גיין אראפ און נעמען די יבלתו, אויף דעם איז נישטא קיין זמן, דו האסט עס געקענט מאכן נעכטן, האסט געקענט מאכן א וואך צוריק, האסט געקענט מאכן צוויי וואכן צוריק, נישטא קיין ספעסיפיק צייט אויף ווען דו קענסט עס מאכן. טענה'ט ר' עקיבא צו ר' אליעזר, ס'איז זייער שיין און וואויל דיין קל וחומר, אבער למעשה, פאר שחיטה זאגט די תורה דיר א צייט, איז יעדע זאך וואס דו קענסט נישט מאכן פארדעם, פארשטיי איך זייער גוט, קענסט נישט מאכן פארדעם, אקעי, גיי עס מאכן אויף שבת, און ס'איז טאקע דוחה, נישט קיין חילוק צו ס'איז א דאורייתא א דרבנן, אבער גיי מאכן א זאך וואס איז פשוט א זאך וואס דו וואלטסט געקענט מאכן נעכטן, נאר דו ביסט געווען א שלמזל האסט עס געלאזט, אויף דעם טענה'ט רבי עקיבא, דאס קען איך נישט לערנען בקל וחומר און זאגן אה, מה דאך דאורייתא איז מותר דאס אויך מותר, ניין, די דאורייתא מוז איך מאכן היינט, ווייל די דאורייתא האב איך באקומען א מועד, די תורה האט מיר געזאגט ווען עס צו מאכן, מה שאין כן ווען צו ברענגען דיין קרבן פסח צו ירושלים, אדער ווען צו אראפנעמען די יבלתו, אדער ווען עס אריינברענגען די תחום, דאס האסטו געקענט מאכן פון פאר יום טוב, איז אמר לו רבי הבא לי מועד לאלו, אז דו גייסט מיר קענען געבן א צייט וואס די תורה זאגט מיר איך מוז אראפנעמען די יבלת אויף א געוויסע צייט, אדער איך מוז עס אריינברענגען חוץ לתחום א געוויסע צייט, אדער איך מוז עס טראגן אויף מיין אקסל א געוויסע צייט, דעמאלטס בין איך דיר מסכים טאמער ס'איז כמועד לשחיטה. מה שאין כן וויבאלד ס'איז דאך נישט דא קיין צייט אויף דעם, נאר די תורה זאגט פשוט, דו דארפסט ברענגען א קרבן פסח, די לאגיסטיקס וועל איך דיר איבערלאזן, אויב אזוי זאגט רבי עקיבא איז נישטא אזא זאך אז איך קען לערנען מקל וחומר, מה דאך שחיטה דאורייתא, אז איך מעג עובר זיין דאורייתא מעג איך אויך עובר זיין דרבנן. וועגן דעם ענדיגט רבי עקיבא צו, כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת, יעדע מלאכה וואס דו וואלסט געקענט טון ערב שבת איז נישט דוחה את השבת, שחיטה שאי אפשר לעשותה מערב שבת, אבער שחיטה וואס דו האסט דאך נישט געהאט קיין ברירה, די תורה זאגט מיר ווען צו גיין שעכטן א קרבן פסח און איך האב עס נישט געקענט מאכן פארדעם, אויב אזוי דוחה את השבת, איז דאס דוחה דעם שבת.